מיר האלטן ביי והנה בחינה זו הנקרא אחוריים צום קרוב צום סוף סעיף ב' ס'איז אויף דף אויף דף צדיק ו' עמוד ב'. דער נקודה וואס ער רעדט דא אלץ שטעלט זיך וואס שטייט אין זוהר אז וואו שטעלט זיך עמלק אויף צו מנגד זיין אויף צו לוחם זיין קעגן אידן איז דאס בדרך בצאתכם ממצרים אויפן וועג פון מצרים דערנאך איז פארהאן דער דרך פון מצרים ביז ארץ ישראל דאס איז די מדבר און דארטן שטעלט זיך עמלק דאס הייסט אין מצרים אליין איז דארטן נישטא קיין, דער, די קליפה פון עמלק איז נישט מנגד בשעת אידן געפינען זיך אין מצרים דערנאך בשעת אידן קומען אין ארץ ישראל איז אויך נישט שייכות די מלחמה פון עמלק דווקא בדרך אין דעם וועג פון מצרים ביז ארץ ישראל איז דארטן איז דא די התנגדות פון עמלק. רעדט ער וואס איז דאס מצרים, מצרים איז געווען דער ענין פון אמונה, און ס'האט דער ענין פון אמונה, און אמונה בכלל איז נישט משפיע אויפן מענטשן, איז נישט שייכות לכתחילה דער התנגדות פון עמלק, עמלק איז שייכות בשעת, רעדט א אריכות, בשעת עמלק איז מונע אז ס'זאל נישט זיין דער השפעה פון אלוקות צו נבראים. און דאס איז נאר אויב ס'איז פאראן דער דעת אין אלוקות איז שייכות צו זאגן אז עמלק זאל מונע זיין אז די דעת אין אלוקות, די ידיעה און די הרגשה אין אלוקות זאל נישט משפיע זיין אויפן מענטשן. און אידן אין מצרים איז געווען אין בחינה פון אמונה, אמונה איז לכתחילה נישט משפיע אויפן מענטשן, ס'זאגט גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא, בשעת א איד האט נאר אמונה, אמונה אין דעם אייבערשטן, נישט קיין ענין פון השגה, נישט קיין ענין פון דעת, איז לכתחילה איז אזא מין סארט זאך האט נישט קיין השפעה אויפן מענטשן. איז אפילו אן עמלק, לכתחילה אמונה איז אזא מין סארט התקשרות צו אלוקות וואס ווירקט נישט דעם מענטשן מצד דעם עצם ענין פון אמונה, אמונה איז נישט משפיע אויפן מענטשן. וואו הייבט זיך אן וואס אלוקות, דער א מענטש'ס התקשרות צו אלוקות הייבט אן איבערבייטן זיין מציאות, הייבט אן האבן אויף אים א השפעה, מצד אמונה איז קען ער בלייבן ווי ער איז, רחמנא, גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא, רחמנא קריא, ער בלייבט א גנב, הגם אז ער גלייבט אין דעם אייבערשטן, דאס בייט נישט, דאס האט קיין השפעה נישט אויף זיין מציאות. ווען הייבט אן אלוקות האבן א השפעה אויפן מענטש און הייבט אן אים בייטן עפעס, דאס איז נאר בשעת א מענטש האט די השגה אין אלוקות, ידיעה אין אלוקות, דעת ווי ער איז מאריך דאס, דארטן הייבט זיך אן אז אלוקות הייבט אן באווירקן און הייבט אן משפיע זיין אויפן מענטש. דער שלימות הדעת איז, רעדט צוויי אופנים אין ווי דעת, ווי השגת אלוקות, ווי הבנה אין אלוקות איז משפיע אויפן מענטשן, איין אופן איז וואס ווערט אנגערופן מוח שליט על הלב, דאס הייסט אז דער מענטש מעצם טבעו מצד זיין אייגענער נאטור ווי דער מענטש ווערט געבארן איז זיין לב פארבונדן מיט גשמיות'דיגע זאכן, זיין לב איז פארבונדן מיט זיין, וואס פאר א זאך האט א מענטש און איז א מענטש פארבונדן מיט, מיט וואס פאר א זאכן איז א מענטש פארבונדן נאטירליך איז מיט זיין אייגענער מציאות, מיט זיין גשמיות'דיגע עולם הזה. און דער, וויבאלד דער מוח פארשטייט איז אלקות אז דאס איז דער אמת, און דער מוח איז שליט על הלב, דאס הייסט דער מוח האט אין זיך א כח וואס ער איז שליט אויפן מענטש און שליט אויפן הארץ, און דער הארץ ווערט באווירקט פון שכל, און מצד דעם וואס דער שכל זאגט אים אז דער אמת איז אלוקות, הגם אויב מצד די טבע הלב וואלט ער געדארפט בעסער ליגן אין עולם הזה, אבער דער לב ווערט נתפעל און גייט נאכן קאפ, דער לב דער לב גייט נאכן קאפ, דער קאפ איז א שליט און דער לב גייט נאכן קאפ, דאס איז איין אופן, דאס ווערט אנגערופן מח שליט על הלב, דאס ווערט אנגערופן אתכפיא. זאגט דאס איז דער רמב"ם דער דער דער דער מש דער דער וואס איז מתגבר על יצרו דער מושל על יצרו, דערנאך איז פאראן וואס נישט נאר וואס דער מח איז שליט על הלב, נאר זיין גאנצן זיין גאנצן הארץ, זיין הארץ דער טבע הלב זיינער ווערט נתהפך, וואס איז זיין איך, זיין איך איז זיין פארבונדען מיטן אייבערשטן, זיין לב זיין פנימיות לב איז. איז זיין פארבונדען מיטן אייבערשטן נישט נאר מצד דעם וואס דער מח איז שליט על הלב, נאר ווייל דער עצם טבע הלב זיינער איז געביטן, אז אין וואס, צו וואס שטרעבט ער זיך נאטירליך, וואס שטרעבט זיין מהות, נישט נאר מצד השפעת המח, נאר מצד אים אליין, שטרעבט ער זיך צו אלוקות. דער חילוק, דער מין, דער מעין חילוק וואס ער רעדט אין דעם איז, צי ס'איז דא דער תענוג אין דעם עבודת השם, צי ס'איז נישטא קיין תענוג. ער רעדט מצד, לאמיר זאגן אויפן רמב"ם טאקע, אז מצד די בחינה פון מח שליט על הלב, איז הגם אז ער קען האבן אהבת השם און יראת השם, אבער דער תענוג אין דעם זאל ליגן זיין גאנצן מהות, אין דעם זאל ער זיך אפלעבן, דאס איז נישטא. ער לעבט זיך נישט אפ אין עבודת השם. ער האט עס ליב און האט יראה פון דעם אבער ער לעבט זיך נישט אפ פון דעם, דאס איז נישט זיין לעבן, דאס איז נישט זיין 'איך', נישט אין דעם באשטייט זיין געשמאק. מה שאין כן בשעת זיין פנימיות, זיין עצם מציאות ווערט נתהפך, זיין 'איך' ווערט נתהפך, יעמאלט האט ער א תענוג אין עבודת השם.

אין מח קען א מענטש פארשטיין אז דער אמת איז פארקערט פון ווי ער פילט. דער אמת איז קעגן מיין וואס א מענטש פירט נאטירליך נישט דאס איז דער אמת. דער מח קען פארשטיין דער אמת און דער מח וועט באווירקען און ער וועט וועט אים איבערבייטן. דאס ווערט אנגערופן בחינת אחוריים. איז בחינה זו הנקרא אחוריים היה להם בנסעם במדבר דאס איז געווען דער בחינה פון ס'איז דאס איז געווען דער בחינה פון מדבר. וואס הייסט מדבר? דאס איז דאס איז דכתיב לכתך אחרי במדבר. איז אידן זיין געגאנגען אחרי ה', דער לכתך אחרי במד לכתך אחרי במדבר מ'האט גענומען נאר די בחינת אחוריים פון אלוקות, ער נישט מאריך אזוי פון עיקר וואס ער מאריך אין דעם סעיף איז וואס איז נאר דא די אחוריים פון דער מענטש בשעת נישטא דער תענוג פנימי ווען מצד מח שליט על הלב האט מען נאר די בחינת אחוריים של האדם מען האט נישט דעם פנימיות התענוג שלו און דאס איז אויך פארבונדען מיט דעם ווייל מען נעמט נאר די בחינת אחוריים פון אלוקות געבט דאס אין דער נעקסטער סעיף וועט מער זיין מבואר דעם פרט, ווי מצד בחינת אחוריים שבעבודה נעמט מען נאר אחוריים אין אלוקות, ער זאגט לכתך אחרי במדבר, דער אין מדבר איז מען עיקר געגאנגען אחרי השם, מען איז געגאנגען און מען איז געווען פארבונדען מיטן אייבערשטן און עס איז געווען א אופן פון הליכה אחרי השם, כי אז קיבלו עליהם עול מלכות שמים בלבד, ופירוש עול ידוע שענין כפיפת הרצון, בעל כרחו. כ'מיין ער רעדט פריער, ער מיינט נישט סתם אז ער כפיפת הרצון אז ס'איז קעגן זיין ווילן, ס'איז קעגן זיין פנימיות'דיגן ווילן, ס'איז קעגן זיין פנימיות'דיגן תענוג. והסתלקות המונע לזה בלבד. אוועקנעמען אז אז ער זאל, ער לאזט נישט אז ער זאל זען, ער זאל ער זאל גיין קעגן דעם אייבערשטן. והוא לבטל את רצונו המנגד לזה, ולהסירו מליבו נגד רצון השם בעל כרחו, דאס איז, ער, ס'דא א, ס'דא א מנגד, זיין מציאות איז בניגוד צו אלוקות, און ער איז מבטל, ער נעמט אוועק דעם ניגוד. אבער דאס ער מאכט אבער זיך נישט איבער אז זיין מהות זאל ווערן זאל ווערן פארבונדן אין די אייבערשטן, דאס איז זיכער א אינטערעסאנטע הגדרה, מ'זאגט מח שליט על הלב, דאס איז, דער לב מצד עצמו האט אין זיך זיין אייגענער געשמאק, און עס איז בניגוד צו די הבנת המח. און מח שליט על הלב איז ווען דער לב שטייט אין א ביטול און ווערט נתפעל פון מח, אז דער ניגוד, דאס איז דער תוקף הלב ווערט דאן נתבטל. במילא דער מח משפיע אויפן לב, אבער דער לב מצד עצמו שטרעבט זיך נישט צו אלוקות, די תענוג איז דאן נישטא. וזה היה, דאס איז די עיקר וואס רבי אלעזר ברענגט דא, וזה היה בבחינת הממוצע בין מצרים שתחת הכתר לארץ ישראל ארץ טובה ורחבה זבת חלב ודבש, דאס איז דער ממוצע פון אמונת השם, ביז מען זאל אנקומען צו א דרגה פון ארץ טובה ורחבה דארף מען דורך גיין דעם ממוצע, דער ממוצע איז דער בחינת המדבר, זאגט שאי אפשר לאדם לדלג פתאום לבוא לבחינת פנים בפנים באהבה בתענוגים הבאים לאהבה בתענוגים, ס'איז נישט שייך אז א מענטש זאל ארבעטן אין עבודת השם, פריער האט ער נאר אמונה אין אלוקות, און מיטאמאל דער דער ערשטער טריט פון זיין עבודה זאל זיין אז זיין תענוג זאל זיין אין אלוקות, נישט ס'קען אזא סדר קען נישט זיין א מענטש זאל איבערמאכן זיין איך, דער ערשטער זאך איז איז בחינת כפיה, ווי זאגט ער זאגט ער דער בחינה פון אהבה בתענוגים דאס איז בא מאליו וממילא, ס'נישטא אן עבודה וואס א מענטש קען ארבעטן אויף קריגן דער מדריגה פון פנימיות פון מח פון אז אז זיין תענוג זאל זיין אין אלוקות, דאס איז א זאך וואס קומט בדרך מאליו וממילא אבער ער קען דאס נישט איבערמאכן. זיכער דאס איז א זאך וואס איז פארשטאנדיג, א מענטש אז מען זאגט הארעווען, ארבעטן אויף זיך איז בהכרח דאס א נקודה פון שלטון, דער גאנצער נקודה פון דער פנימיות פון דער תענוג וואס ער רעדט פריער פון דער בחינת הפנים בפנים איז אז דער מהות האדם איז אלוקות, זיין ער שטרעבט זיך מצד עצמו צו אלוקות, ברגע וואס מען רעדט וועגן וואס א מענטש איז ארבעט אויף זיך אז ער זאל זיין ער זאל זיך פאסן צו אלוקות, אז אז דער אמת איז דעם אייבערשטן און דאס זאל אויף אים משפיע זיין, רעדט מען אז ער איז אין זיך און ער וויל אז דער אייבערשטער זאל משפיע זיין אויף אים. ער וויל זיך באווירקן פון אלוקות, איז דאס שוין נישט דעם ענין פון אהבה בתענוגים אז זיין געשמאק ליגט אין דעם. אז מען זאגט אז זיין געשמאק ליגט אין דעם איז אז דאס איז זיין 'איך', אז דאס איז זיין מהות, און נישט שייכות עבודה אין דעם, אז דאס איז זיין מהות. איז אויב א מענטש אין זיין מהות איז עפעס אנדערש, און ער גייט הארעווען, און לכתחילה הייבט אן א איד אין אופן פון מצרים, איז ער, ער איז ער, ער ליגט אין זיך, ער גלייבט אין דעם אייבערשטן, הייבט ער אן זיין עבודה, ער וויל ער זאל האבן, קען ער נישט אנהייבן פון אהבה בתענוגים, ווייל אויב ער הייבט אן הארעווען, דאס מיינט אז ער איז נישט מתעצם מיט אלוקות, איז דאס א נקודה פון שלטון בהכרח, וואס איין זאך ער זוכט ער וויל באווירקט ווערן פון אלוקות, אבער אהבה בתענוגים איז נישט שייך עס צוקומען צו דעם על ידי עבודה, עבודה די גאנצע זאך פון אהבה בתענוגים איז היפך די מושג פון עבודה, אהבה בתענוגים מיינט אז דאס איז זיין איך, אז דאס איז זיין מהות מצד עצמו, דאס איז זיין איך, אז דאס איז זיין מהות מצד זיך אליין איז דאס זיין מהות, נישט ווייל ער ווערט באווירקט פון א כח עליון, אז מען רעדט וועגן עבודת השם א מענטש זוכט זיך נענטער מאכן צום אייבערשטן איז דאס על כרחך נישט דעם ענין פון אהבה בתענוגים. אהבה בתענוגים איז א זאך וואס קומט מאליו וממילא, נישט א זאך וואס קומט על ידי עבודה. דער אלטער רבי זאגט עס אין תניא אבער דא טייטשט ער עס אויס הבא מאליו וממילא. אבער לכאורה אויב ס'קומט מאליו וממילא איז וואלט מען געקענט גלייך פון מצרים אנקומען צו ארץ ישראל. אויב ס'איז א זאך וואס קומט על ידי עבודה. אויב וואלט ער געדארפט דורכהארעווען צוקומען צום דרגה פון אהבה בתענוגים, וואלט מען געקענט זאגן אז מען קען נישט גלייך טאנצן, אזוי הייבט ער אן דער סעיף, אז מען קען נישט גלייך טאנצן פון בחינת מצרים האבן נאר אמונת השם, טאנצן גלייך צו אהבה בתענוגים, ווייל מ'האט עס דא א סדר, מ'דארף הארעווען מן הקל אל הכבד, אבער אויב דו זאגסט אז סיי ווי סיי קען מען דאס אויפמאכן דורך עבודה, ס'איז א זאך וואס קומט מאליו וממילא, ס'קומט ממילא, זאל דער אייבערשטער לכתחילה געבן דעם ענין פון אהבה בתענוגים. וואס דארף מען דורכגיין א גאנצע יגיעה פון גיין אין מדבר? סיי ווי סיי בפשטות, דער אייבישטער גיט, סיי ווי סיי איז דעם ענין פון מתן תורה א זאך וואס דער אייבישטער גיט תורה, א מענטש קען נישט אליין אויסהארעווען קבלת התורה, און וואס דארף מען וואס דארף מען א הכנה פון פון פון נײַן און פֿערציק טעג דורכגיין אין מדבר צוקומען צו מתן תורה, צו קבלת התורה, סיי ווי סיי איז עס בדרך מתנה מלמעלה, זאל דער אייבישטער געבן גלייך נאכן יציאת מצרים, וואס דארף מען ווארטן? דאס זאגט אויב ס'איז בדרך מאליו וממילא איז וואס איז דארף זיין א גאנצע הליכה ממוצע איז וואס דארף א מענטש בכלל הארעווען? די תכלית איז דאך אנקומען אין ארץ ישראל, אנקומען אין ארץ ישראל קען מען נישט קען מען דאס נישט אויפמאכן דורך עבודה ווייל אויב ס'איז עבודה איז דאס נישט אהבה בתענוגים איז וואס דארף מען האבן די גאנצע יגיעה אינצווישן? איז אויף דעם זאגט ער אם לא ש קען מען דאס נישט געבן אפילו הגם עס קומט מאליו וממילא קען מען דאס נישט געבן אם לא שמתחילה יהיה בבחינת אחוריים. זאגט ער פאקט, מען קען נישט זוכה זיין צו דער אהבה סיידן אז מתחילה איז בבחינת אחוריים, שהוא בחינת לעשותה, לעשות האהבה, דארף הארעווען און מאכן דער אהבה, הבאה בדרך כפייה והכרח, ולא מאליו וממילא, והוא בחינת אתכפיא, עד כי יורגל ויבא ממילא לבחינת אתהפכא, אז דער הרגל, וואס איז דער הרגל, יורגל איז, ער זאל יורגל מיט דעם וואס דער מח זאגט, מח שליט על הלב, אין קאפ פארשטייט ער אז אלוקות אז דאס איז דער אמת, און דאס באווירקט זיין הארץ. ער דארף ער דארף זיך איינוואינען אין דעם אתכפיא דארף ער זיך איינוואינען ער דארף זיך איינוואינען אז דער הארץ זאל נתפעל ווערן פון דעם וואס דער קאפ וואס דער קאפ וויל ער זאל ער זאל ווערן נשלט דורכן מח און מצד און דערנאך לאחרי ההרגל וועט ער זוכה זיין מלמעלה ויבא ממילא לבחינת אתהפכא דאס איז א איז באמת דא אין עבודה איז ער נישט מסביר פארוואס דארף מען האבן דעם דעם דעם גאנצן הכנה אבער שפעטער ווען ער רעדט עס מלמעלה וועט עס זיין וועט עס זיין קלערער. ס'איז נישטא קיין עבודה צוקומען צו דער ענין פון ארץ ישראל, דער עבודה איז גיין אין מדבר, און אז מען גייט אין מדבר גענוג קומט מען אן שוין אין ארץ ישראל בדרך מאליו וממילא, אבער ס'איז נישטא קיין עבודה אויף צו אנקומען אין ארץ ישראל, און ס'איז נישט שייך עס קיין עבודה אנקומען אין ארץ ישראל, דאס איז דער ווארט, דער עבודה, די גאנצע מושג פון עבודה איז הארעוואניע, נאר מען דארף זיך איינוואינען אין הארעוואניע. ל. זיי זיין א הרגל אין הארעוואניע, א הרגל אין לוחם זיין קעגן זיך, אז מען ווערט מורגל אין לוחם זיין קעגן זיך אין מח שליט על הלב אין די בחינת אחוריים, במילא ווערט נמשך צו א מענטש אין דער עבודה פון בחינת אהבה בתענוגים. ווי קען מען ווערן קלאזער צו ארץ ישראל? די גאנצע ווארט ארץ ישראל דאס איז זיין מציאות מצד עצמו. וויפיל מח שליט על הלב איז אלץ וואס איך ווער באווירקט פון א עליון. דאס איז א מדריגה וואס איז א נתק. מען קען נישט עס איז איך דער מעלה פון מעלה, דער אלטער רבי זאגט אין תניא אויך אז א צדיק איז א זאך וואס קומט בדרך עבודת מתנה, דרך מתנה מלמעלה, דא פארשידענע דרגות פון צדיקים, דער אלטער רבי רעדט אויף אהבה בתענוגים, דער נקודה אז א מענטשנ'ס מהות, וואס איז דער דער חילוק מוחלט פון א צדיק מיט א בינוני, דער בינוני וויפיל ער ארבעט אויף זיך, אבער דער טבע האדם מטבע תולדותיו, איז דא נפש הבהמית המלובש בדמו, אין בלוט איז דא מיין איך, אין זיין בלוט ליגט זיין אייגענעם איך. ער קען האר הארעווען אויף זיך, ארבעטן אויף זיך, דאווענען, טראכטן א גדלות השם, אבער זיין איך איז זיין איך, א מענטש קען, ער קען נישט בייטן זיין איך. דער צדיק איז מיט עבודת מתנה אתן את כהונתכם אז זיין, אז ער איז זוכה צו אהבה בתענוגים, ער איז זוכה אז זיין מהות ווערט מתהפך. אבער דער עבודה וואס מאנט זיך פון א מענטשן איז דער עבודה בדרך כפייה והכרח. והנה דאס איז וואס ס'איז איינע פון די וואס ברענגט זיך ארויס דא איז ער זאגט אז עמלק שטעלט זיך ביי א אידן בדרך בצאתכם ממצרים איז אזוי טראכט מען אז מצרים איז איין פלאץ די עיקר איז ארץ ישראל די מדבר איז געווען עפעס א דבר ארעי די מדבר איז געווען עפעס א זייטיגע זאך און עמלק איז געווען דארט אין די מדבר אז מ'קומט אין ארץ ישראל איז שוין שוין פטור געווארן פון עמלק ער זאגט אז די גאנצער עבודת השם פון א מענטשן באשטייט אין מדבר עבודה איז מדבר. אז מען גייט נאכן מדבר איז עס שוין אז מען האלט שוין ביי ארץ ישראל איז שוין אין בחינת עבודת מתנה אתן את כהונתכם און דאס איז שוין לאחרי עבודת השם דאס איז שוין אן אנדערע ענין אינגאנצן, עבודת השם באשטייט אין דעם א מענטש זאל ארבעט איבערמאכן זיך הארעווען אויף זיך און דארטן איז דא עמלק און דער גאנצער סדר פון עבודת השם אז דארטן געפינט זיך עמלק ס'נישט עפעס וואס געפינט זיך נאר אין מדבר אין מדבר אז דאס איז דאס איז דער עבודת השם פון א אידן אז מען גייט ארויס פון מדבר אין ארץ ישראל איז שוין שוין א ענין פון אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן מתנה ארץ ישראל עבודת השם פון א אידן איז אין מדבר. און דארטן געפינט זיך עמלק. מצרים איז נאך פאר עבודת השם, מצרים ביז מען א איד בך בכלל נישט אנגעהויבן טון מיט זיך, נישט אנגע ס'איז נישט נאך נישט געווארן דער דער ווי זאגט דער פארבונד פונעם אייבערשטן מיט א אידן, דאס איז מצרים. עבודת השם וואס א איד הארעוועט און ארבעט אויף זיך, דאס ווערט אנגערופן אלץ מדבר און דארטן איז דא עמלק. עמלק איז. אויף וויפיל ער געפינט זיך, זאגט ער אזוי, והנה בעוד שישראל בבחינה זו, בשעת ס'האט געהאלטן ביי די בחינה פון עבודה הייסט עס, אזי בא עמלק להילחם בהם, דאן איז געקומען עמלק צו נלחם זיין אין זיי, וזה אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. איז ער מסביר, כי הנה נתבאר לעיל פרק א', וואס איז עמלק, ענין עמלק שהוא בחינת החוצפה, עמלק איז דער טייטש חוצפה, שהוא הקליפה שכנגד הדעת למרוד ברבונו שיודע שהוא רבונו ושאין עוד זולתו כנ"ל, וואס איז דער טייטש פון א מחוצף, א מחוצף איז דער טייטש

זיין איך, ער ווערט נישט צורירט פון דעם וואס יענער איז גרעסער פאר אים, איז דאס די בחינה פון עמלק, ער איז יודע את רבונו, ער ווייס אז אין עוד זולתו, און אף על פי כן, אף על פי כן בלייבט זיין איך, ער ווערט נישט נתפעל פון דעם אמת אז אין זולתו, דאס איז די פשט פון עמלק, ער ווייס דער אמת, נאר ער האט אין זיך דער תוקף אז דער אמת זאל נישט ווירקען אויף אים, נישט באווירקט ווערן פון דעם אמת. ובכאן מצא מקום להילחם להילחם. ער זאגט, ניין, ס'איז דאס איז א נוגע'דיגע ווארט צו וויסן אויך אז מ'האלט, אין מצרים איז אויך נישט שייכות עמלק, ווייל אין מצרים לכתחילה עמלק, א מחוצף ווי די פשט, אויב אז מען זאגט אז ס'איז דא אז ס'איז דא א חשוב'ע מענטש און קומט אריין אין צימער א גרויסער מענטש, כ'ווייס א איש גדול, איז דער. זאגט דאך כבוד איז נישט גלאט אזוי וואס מענטשן זענען מענטשן זענען מכבד א געוויסן מענטשן כבוד איז א א מענטש מאנט מצד דער גדלות פון א מענטשן מאנט מאנט זיך פון ער מאנט מ'זאל אים מכבד זיין מ'זאגט אין ענגליש איז דא א ווארט רעווערענס נישט כבוד מיינט וואס אנדערע מענטשן זענען מכבד א מענטשן איז דער פשט מ'גיט ריספעקט צו א צווייטן מ'איז אים מכבד אבער רעווערענס מיינט אז דא איז א מענטשן וואס ער איז א דערהויבענער מצד עצמו וואס וואס ער מצד זיין מצד זיין מצד זיין גרויסקייט מאנט זיך ארויס מען זאל אים מכבד זיין מען דארף מען דארף זיך פירן מיט אים אנדערש מצד דעם איז מען מחויב אזוי איז א מחוצף ווייס אז יענער איז גרויס און ער איז מרגיש יענעמס גרויסקייט און אף על פי כן ווערט ער נישט נתפעל פון אים ס'איז איז דער ענין איז נאר שייכות אויב א איד האט א הכרה און האט א דערהער אין אלוקות. אין מצרים וואס איז נישטא קיין דערהער נישט אין אלוקות נאר בבחינת אמונה, אלוקות איז נישט אזאך וואס איז מחייב כבוד מצד די הכרה פון מצרים, מ'האט נישט קיין השגה נישט אין אלוקות נאר א ענין פון אמונה, איז דארטן עמלק אויך נישט שייכות צו מנגד זיין, דארטן איז נישט קיין ענין פון חוצפה, דאס איז די ז' אומות, אין מצרים איז שייכות ז' אומות, וויבאלד מ'איז נישט מרגיש אלוקות פילט מען עולם הזה, וויבאלד ער האט א הרגש אין עולם הזה, עולם הזה זעט ער די געשמאק פון עולם הזה, במילא ווערט האט ער ליב עולם הזה נישט, אבער עס איז נישט וואס ער איז זיך מתחצף קעגן אלוקות, ער ווייס נישט וואס דער אייבערשטער איז. עמלק איז אז ער ווייס יא וואס דער אייבערשטער איז און ער ווייס דער אמת און ער פילט דער אמת און אף על פי כן רירט עס אים נישט אן הגם אז ער ווייס דעם אמת. דאס איז בחינת עמלק. דאס איז שייכות נאר נאר וואו ס'איז דא דעת. דער מח, זאגט למשל מח שליט על הלב, דער מח מצד עצמו איז שליט על הלב.

מצרים מלכתחילה האבן אידן נישט געהאט קיין הכרה נישט אין אלוקות, מען האט נישט געהאט קיין הכרה נישט אין אלוקות, מען האט נישט געוואוסט וואס דער אייבערשטער איז, עס איז געווען א פשט אזוי ווי א קינד זאגט טאטע און ער ווייסט בכלל נישט וואס ער, עס איז א פשיטות'דיגע געפיל וואס עס טייטשט זיך נישט אויס אין וואס ער מיינט איז נישט שייך עס זאל ווירקן אויף אים, א מענטש איז א מענטש איז א מצוייר, נישט קיין הרגשים פשוטים, אין מצרים איז געווען אמונה, עס איז בחינת קטנות, עס איז דא אן אייבערשטער. וואס מיינט אז ס'איז דא אן אייבערשטער? וואס איז דאס מחייב פון מיר? וואס פאר א געפיל דארף, וואס פאר א געפיל, עס מאכט נישט קיין געפיל, עס איז נישט, עס טייטשט זיך נישט אויס אין א געפיל פון כבוד, פון איידלקייט, ס'איז דא אסאך מושגים אזעלכע, א מענטש איז, איך ווייס, ער איז א מאמין אין אייבערשטן, אבער ער קען בלייבן, ער זאגט ער מוז זיך מגנה, אבער עס איז דא אסאך מושגים אזוי, דאס טייטשט זיך נישט אויס אין מושגים, אז ער זאל ווערן איידעלער, ער זאל ווערן העכער, ער זאל ווערן ערענסטער, ווייל די מושג אלוקות מיט ערענסט האט נישט צו טון, דער אייבערשטער איז א מושג פשוט, וואס האט עס צו טון מיט מיר זיין א ערענסטע מענטש, מיט מיר וואס איך זאל נישט זיין ווילד? מצד אמונה, אמונה ווירקט נישט אויפן מענטשן, אמונה מצד דעם גדר פון אמונה ווירקט נישט.

עס איז נישט קיין עזות עזות איז איך ווייס אז די אנדערע מענטשן דא און איך בין נישט נתפעל. אזוי דער טבע האדם איז בשעת דא מענטשן אין צימער דארף מען זיך פילן זיך מתחשב זיין מיט די מענטשן אין צימער ער איז נישט מתחשב ער איז אן עז ער איז א ער איז א ער איז א תקיף ער ווערט נישט נתפעל איז דאס א מחוצף אבער אויב ער ווייס נישט ס'דא אנדערע מענטשן אין צימער איז ער בכלל נישט מרגיש דעם גאנצע זאך נישט שייך צו זאגן אן עז אין מצרים אז ס'איז דא נאר אמונת השם אמונת השם איז זייער א מקיף'דיגע זאך אמונת

זאגט ער ווייסט קיין ווארט נישט וואס דאס מיינט, נאר עס איז דא א הרגש פשוט דער נפש זיינע איז פארבונדן מיט דער נפש האב, דער נפש כפי שהוא בפשיטות איז פארבונדן מיט נפש האב, און מצד דעם זאגט ער טאטע. אבער האט נישט קיין טייטש נישט אין דעם, אזוי ווי דער אזוי ווי בעצם איז דער קשר פון אב און בן נישט קיין אויסגעטייטשטע זאך מצד דעם נפש אליין, און דער דער הרגש הנפש, שפירט עפעס בבחינת מקיף און דערפאר זאגט ער טאטע ער האט קיין מושג נישט אין וואס ער זאגט ער האט קיינע מושגים נישט כלל וכלל ער ווייסט נישט אז ער האט אים אז ער אז ער איז געבוירן געווארן פון אים ער האט קיינע מושגים נישט אין דעם כלל וכלל ער זאגט ער ווייסט ער פילט א קשר צו אים ער ווייסט ער דער מושג פון טאטע האט בכלל נישט קיין מושג לגבי אים דאס איז דער אמת אז מען רעדט אמונה אז שוין דא א מושג און מען ווייסט שוין וואס מען גלייבט שוין אויסגעטייטשט אין וואס מען גלייבט דאס איז שוין פארבונדען מיט מיט דעת מיט השגה

נישט דאס איז דער מהות פון אלוקות וואס ער איז א באשעפער, צו א גרייס, דאס איז אלץ תוארים וואס שטאמט פון השגה. דער עצם אמונה פון אלוקות איז א געפיל אין א אייבערשטער אן א טייטש, ס'איז דא אן עפעס וואס געפינט זיך אן אן א טייטש פון וואס דער עפעס איז, און דער דער זאך שטאמט ווייל דער איד איז מיט נפשו פארבונדן מיט'ן אייבערשטן, דאס איז אן אנדער אן אנדער ענין. כ'ווייס נישט צו מ'האט אמאל בכלל צו צו מרגיש געווען דעם ענין פון אמונה כפי שבטהרתה, מ'איז שוין. דעת, התחלה פון דעת איז אויב אלוקות האט עפעס א מושג ביי א מענטשן אויב אלוקות, אויב דער אייבערשטער איז דער באשעפער, איז אויב ער איז דער באשעפער איז שוין דא א סתירה זאגן אז איך האב, דער הרגש פון פרעה למשל אז לי יאורי ואני עשיתני, אויב אויב ביי אים איז פארהאן א מושג אז ס'איז דא א באשעפער, איז א סתירה צו זאגן אז איך האב אז איך האב געמאכט מיין יאור, אז איך בין דער מאכער. מצד אמונה איז נישטא קיין סתירות נישט מצד אמונה אמונה איז בבחינת מקיף דער דער גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא מצד אמונה אליין איז נישטא קיין סתירות דערנאך איז פאראן ביי אפילו ביי יעדער מענטשן וואס אפילו אז ער ווייסט אז דער אייבערשטער איז דער באשעפער אבער עס טייטשט זיך נישט אויס ביי אים אין אנדערע מושגים דאס ווייטער בבחינת מקיף ביי אים דאס איז דא דא אסאך דרגות אין דעם אבער דער מושג פון אמונה איז וואס א מענטש איז פארבונדען מיט א זאך און דער זאך נישט אבער עס לייכט נישט אין זיינע מושגים וואס דער זאך איז עס טייטשט זיך נישט אויס ביי אים. במילא האט עס לכתחילה נישט קיין ווירקונג אויפן מענטשן. דערנאך איז פאראן יציאת מצרים וואו ער האט שוין השגה און דעת, דאס איז דער מושג פון אלוקות, קומט שוין אין א וועג וואס דאס דארף ווירקען אויפן מענטשן ווייל זיין קאפ פארשטייט אז דער אייבישטער איז דער אמת, מען האט מושגים ביי זיך, א מענטש ווייסט אז דער אייבישטער איז דער באשעפער, און ער ווייסט זיכער אז דער אייבישטער האט געמאכט בורא שמים וארץ, און אף על פי כן, בשעת ס'קומט צו געוויסע מצבים, איז שרעקט ער זיך פון געוויסע זאכן צו ער פירט זיך נישט לפי אופן זיין הכרה אז ער ווייסט אז דער אייבישטער איז דער בורא שמים וארץ, איך ווייס אז א מענטש האט מורא פון פון אז א מענטש ווייסט אז דער אבער א מענטש ווייסט אז דער אייבישטער איז משגיח על כל פרט ופרט אז דער אייבישטער פירט יעדע זאך וואס טוט זיך אויף דער וועלט און אלע לקימות אז עס קומט צו עפעס א געוויסער מצב פארלירט ער זיך און ער ווערט נערוועז הגם אז דו אליין ווייסט אז דער אייבישטער איז משגיח אויף אלץ און דו גלייבסט אין דעם עס קען זיין אמאל וואס הגם ער ווייסט אז ס'שטייט אזוי אבער אין זיין דעת איז נישט מוחלט אזוי אין זיין דעת

און וואס דארף ער ווערן נערוועז? איז מצד טבע הדברים אויב דו ווייסט אזוי, א מענטש ווייס א זאך, ער ווייס אז אז אז דער פירער פון דער פון דער פון דער צימער איז א גוטער מענטש, און וואס דארף ער מורא האבן אז אפשר וועלן זאכן נישט זיין בסדר, וואס דארף, אז דו ווייסט אז דו ווייסט אז אימיצער גוט פילט פירט די גאנצע מעשה, וואס ווערסטו אזוי נערוועז? נו דאס איז בחינת עמלק, הגם אז ער ווייסט דער אמת, אבער דאס. עס בייט אים נישט, הגם אז ער ווייסט דער אמת. דאס איז בחינת עמלק. ש ס'איז דא מושגים ביי א מענטשן פון וואס מיר האבן יע מושגים אין אלוקות, וואס איז קלאר ביי אונז די מושגים, און אף על פי כן פועלט עס נישט אויף אונזער אויף אונזער הנהגה צו אויף אונזער געפיל אז מיר זאל אז אונזער געפיל זאל זיין בהתאם מיט וואס מיר גלייבן. נישט נאר נישט נאר א זאך וואס מיר האבן וואס איז ביי אונז וואס איז ביי אונז קלאר און זיכער אזוי. דאס איז בחינת עמלק. אז דער דעת זאל נישט משפיע זיין אויפן מענטשן. דאס איז א. כאן באותו מקום דלא כדלפי שישראל לא היה די בבחינת אתהפכא להיות מהות להיות מהות מידות שבהם מצד עצמם נכספים ומשתוקקים למעשה הטוב זאגט פארוואס עמלק קען לוחם זיין ביי אידן נאר אין מדבר ווייל אין ארץ ישראל ווייל דארט בבחינת אתהפכא וואס איז אתהפכא להיות מהות מידות שבהם מצד עצמם נכספים ומשתוקקים למעשה הטוב אין ארץ ישראל איז די פשט אז די מהות המידות די מהות פון א איד מצד עצמו שטרעבט זיך צום גוטן נישט נאר מצד השפעת המח אט דאס איז זיין אייגענער מהות וואס ממילא שאם כן לא היה יכול לפעול בהם מאומה להמשיכם לצד הרע מאחר שהטוב כמו טבע בנפשם עמלק און חוצפה איז שייכות אייב ס'דא א גרעסערע מענטש אין דער צימער און איך בין א צווייטער מענטש און יענער מענטש דארף מיר מבטל זיין וועל איך זיך מתחצף זיין וועל איך לאזן נישט אז יענער זאל אויף מיר ווירקען אבער אייב איך בין איין זאך מיט יענעם נישטא קיין נישטא קיין נישטא קיין אייבישטער וואס דארף אויף מיר ווירקען, מיין מציאות איז וואס איך שטרעב זיך צו אים, ווי וואס שייך זאגען עמלק וועט עפעס, וואס וועט העלפען חוצפה מתחצף זיין, צו וועמען זאל איך האבען חוצפה, צו וועמען זאל זיך מתחצף זיין, איך בין דאך, מיין מהות איז אלוקות, מיין מהות איז משיכה צו אלוקות, וואס שייך חוצפה? לכתחילה נישטא די גאנצע מושג נישט שייך. נישט כאילו יכול לפעול בהם מאומה להמשיכם לצד הרע מאחר שהטוב כמו טבע בנפשם, איך בין דעס בעדעם מסכים קודם דאס איז א חוצפה שלו. אבל הנה ער זאגט אז אז עמלק איז געקומען זאגן אידן מ'זאל זיך מתחצף זיין צו אלוקות, צו וואס איז שייך עס זיי זיי האבן נישט נתפעל געווארן פון דעם ווייל זייער זייער מידות מצד טבע נפשם איז געווען צו אלוקות. אבל הן הנה היו בבחינת אחוריים בשעת מ'איז געווען אין מדבר איז געווען בבחינת אחוריים שטבעית מידותיהם נוטים אחר הגופות, זולתי שרצונם באלוקות מצד ההכרח שהדעת מכריחם, ס'איז זיי מצד עצמם, זייער טבע וואלט זיך געמאנט זיין א נוטה לאחר זייער גופים, נאר וואס דען מצד דעם הכרח, ס'איז דא א הכרח שהדעת מכריחם, דעת איז א מכריח, נישט ביי יעדער מענטש און פאר א זאך קומט אפ אין דעת, איז דאס מכריח אז דער מענטש זאל באווירקט ווערן פון דעם. דאס איז מכריח. כי המוח שליט על הלב כנ"ל ולזה נלחם, דאס איז געווען זיין מלחמה, כי הרי כל מגמתו להוי', דאס איז פשט ער איז מנגד צו דאס. דאס איז די פשט וואס אלוקות וואס דער בשעת א מענטש האלט ביי א מדריגה וואס איז דא וואס איז דא א מכריח אז הגם אז ער איז נישט אלוקות אבער איז דא א בחינה וואס איז א מכריח זיין כפייה פון אלוקות און כנגד דעם איז עמלק עמלק מנגד. אז הגם עס איז דא בחינת דעת, וואס דער טבע פון דעת איז אז עס דארף מכריח זיין און מיר זאלן זיין כפי אלוקות, זאל מען זיך מיט שטיין מיט א תוקף פון נישט נתפעל ווערן פון דעם. בחוצפה בעלמא, בחוצפה בעלמא, עד שיסיר ההכרח, עד שיסיר ההכרח שהדעת מכריח למידות, ושהיא מוכרחת משום, ער נעמט אוועק דעם הכרח, והוא מסיר הכרח זה. כזהו ענינו בפ ענין פעולת ה כענין פעולת החצוף להעיז את אדם גדול עד שלא יוכרחו לשמוע למצוותו. דאס איז מצד טבע הדברים אן דעם קליפה פון עמלק איז פאראן א הכרח אז א גרעסערן מענטשן ווערט א קליינער מענטש ווערט נתפעל פאר א גרעסערן מענטש אזוי איז דער אזוי איז דער סדר המציאות א דעת לב א לב איז א נכנע צו דעת דעת איז א מכריח עמלק קומט און נעמט אוועק דעם הכרח. חוצפה, ווי נעמט ער אוועק דעם הכרח? אן קיין שום גרעסערע תחבולות, ער איז זיך פשוט מתחצף אז מ'זאל נישט נתפעל ווערן פון דאס, א תוקף פון דעם אייגענעם 'איך'. זאגט ער, חוצפה בעלמא. ואז, אז מ'נעמט אוועק דעם הכרח, ממילא נשארה מידת הכרח טבעיות נטיותו. ס'איז אינטערעסאנטע זאך, דער רע, עמלק איז נישט קיין מידה רעה.

דאס איז א הכרח גיין לפי האמת, אז עמלק נעמט אוועק דעם הכרח, אז ס'גייט אוועק דעם הכרח ווערט דער דעת אזוי ווי אמונה, אז דער דעת ווערט אזוי ווי אמונה, אין וואס ליגט ער? ליגט ער אין וואס ער ליגט נאטירליך. אבער דער ליגן אין זיך דאס איז שוין נישט פארבונדן מיט עמלק, דאס איז שוין די קליפה, דאס איז שוין די ז' אומות, ער ליגט אין זיך. עמלק איז אוועקנעמען דעם הכרח. ס'איז ער. עמלק איז נאר דער חוצפה בעלמא, און די אנדערע קאכן זיך אין עולם הזה. דער עצם חוצפה דאס איז עמלק. נישט נתפעל ווערן, דעם תנאי פון נישט נתפעל ווערן פון דעם אמת, דאס איז עמלק. בלייבן ביי זיך בתוקף. וואס איז דער זיך, דאס איז שוין די ז' קליפות, דאס איז נישט, דאס איז נישט עמלק. זאג, והוא מסיר הכרח זה, כזהו ענינו כענין פעולת החצוף להעיז את אדם גדול עד שלא יוכרחו לשמוע למצוותו. עס איז אז מען זאגט, למשל ווען ער גייט צו עמלק, ווען ער גייט צו דער משל וואס רש"י ברענגט, עמלק האט זיך אריינגעטאנצט, דער אמבטיה רותחת, אז עמלק האט זיך אריינגעטאנצט אין די,

ס'איז נישט. איז עמלק איז אן אנדערע סארט מלחמה, עמלק נעמט אוועק דעם הכרח. במילא אין וואס ליגט מען? ליגט מען אין עולם הזה. אבער דאס איז שוין. יא, ואז נשאר מס' כתובים סימן של צד הרע כנ"ל, וזהו ויזנב בך כל הנחשלים אחריך רצונו לומר שהמשיך רע במי שהוא עדיין בבחינת אחוריים, אחריך, ומלחמה זו לא יכולה להיות כי אם בהיותם בדרך בצאתם ממצרים, מה שאין כן כשבאו לארץ טובה ורחבה בבחינת פנימיות לא היה להם מקום כלל להילחם. דאס איז. דאס זאגט ער איז עמלק קומט צו גיין בדרך בצאתכם ממצרים, בדרך דאס איז דער גאנצער דער גאנצער סדר פון עבודת השם איז איז אין מדבר טאקע, ווי א איד וויל, א איד איז איין זאך, און ער זוכט ארבעטן אויף זיך, ער זוכט הארעווען אויף זיך, איז וואס דער אופן פון עבודה? פארוואס גייט א מענטשן בכלל הארעווען און זיך מקרב זיין צום אייבערשטן? אויב דו ביסט אנדערש, איז וואס וואס נויט דיר, וואס שטופט דיר פארבינדן זיך מיטן אייבערשטן, ווייל דאס איז דער אמת, דער אמת איז דער מכריח. און יעדער טריט און שריט אין עבודת השם איז פארבונדן מיט דעם ענין, פארוואס וויל ער הארעווען אויף זיך? דער גאנצער מושג פון הארעווען און ארבעטן איז ווייל ער איז עפעס אנדערש, ער איז עפעס אנדערש און ער וויל ארבעטן אויף זיך אויף צו ווערן נענטער צו דער אמת. פארוואס וויל ער ווערן נענטער צו דער אמת? וואס? אז דו ביסט דאך ווער דו ביסט, בלייב וואו דו ביסט. נאר עס איז דא עפעס א הכרח אז איך דארף זיך דערנענטערן. עמלק נעמט אוועק דעם הכרח. אז ער נעמט אוועק דעם הכרח אז זאלסט. אז דו ביסט דא, בלייב וואו דו ביסט, אז ער נעמט אוועק דעם הכרח אז איך וויל ווערן נענטער, דער אמת איז מיר מכריח ווערן נענטער צו אים, און נעמט ער אוועק דעם גאנצן, דער גאנצער יסוד פון עבודת השם נעמט ער אוועק. דער גאנצער יסוד פון עבודת השם איז וואס דער מענטש פילט אז ער דארף, אז ער דארף זיך מתקרב ווערן, ער דארף זיך מתקרב זיין צום אייבערשטן. ווי פילט ער דאס אז ער איז נישט דאס? ווייל עפעס איז אים מכריח, ווייל עפעס נויט אים, עפעס איז משפיע אויף אים, ער ווערט נתפעל פון דעם. ער איז דער עובד, אדם העובד ווערט דאך נתפעל פון דעם אמת, און עמלק נעמט אוועק דער התפעלות, נעמט אוועק דעם גאנצער יסוד פון עבודת השם נעמט ער אוועק, אז ער איז שוין געווארן אין דעם ענין איז שייכות עמלק, פארדעם ווען דער ענין פועלט אויף אים, ער פילט בכלל נישט אז עס איז דא אן אמת, איז אויך נישט שייך דעם ענין, אז ער ווייסט אז עס איז דא אן אמת, און דאס דארף אויף אים ווירקן, און דאס ווירקט נישט, דאס איז עמלק. ס'איז עס קומט אין פארשידענע ציורים די קליפה, ער זאגט דער ווארט, דער עצם ווארט אז א מענטש ער איז איין זאך און ס'וואלט זיך געמאנט פון אים ער זאל הארעווען, עס וואלט דער גאנ עס מאנט זיך פון מיר הארעווען, עס מאנט זיך פון מיר טון, פארוואס מאנט זיך פון מיר טון? ווייל איך בין איין זאך און ס'איז דא עפעס, דא עפעס וואס איז אמת און איך דארף זיין מתאים צו דעם. און דער טבע הדברים איז אז אויב א מענטש ווייסט אז א געוויסער זאך איז אמת וואלט עס געדארפט ארויסמאנען פון אים אז ער זאל זיך ארבעטן אויף זיך אויף זיין מתאים צו דעם. דאס אז א מענטש ווייסט א געוויסער אמת און דאס מאנט נישט פון אים אז ער זאל הארעווען, דאס איז בחינת עמלק. דאס איז נישט דעת, איז לייזינעס. דעת מיינט אז דער ידיעה איז נישט סתם א ידיעה וואס איז מכריח. א מענטש ווייסט א געוויסער זאך איז אמת.

עס פועלט אויף אים גארנישט, עס נעמט אים נישט ארויס פון זיינע גדרים, ער איז נישט, די חסרון איז דאך נישט וואס ער ווייסט נישט גענוג, ער ווייסט, נאר נאר ס'איז דא עפעס א קליפת עמלק ביי אים, דא אמאל ווי די חסרון איז וואס ער ווייסט נישט גענוג, ס'איז דא וואס די חסרון איז נישט די חסרון וואס ער ווייסט נישט גענוג, ער ווייסט, און אף על פי כן ס'איז דא עפעס א נתק צווישן וואס ער ווייסט און וואס ער איז. מען פילט נישט, אין עבודת השם מיינט מען פילט נישט ווי ס'קומט עפעס א קליפת עמלק און א מענטש האט עפעס א הרגש אין נפש און ער פילט א הרגש און מיטאמאל קומט צו גיין עפעס א מחוצף, א עמלק און לאזט אים נישט, וואס ביסטו וועסט וויסן די סברה פון דיין הרגש? דער עצם זאך וואס א מענטש ווייסט זאכן און דאס מאכט נישט קיין הרגש, דאס שטאמט פון עמלק אויכעט. נאר ס'דא געוויסע פארשידענע דרגות, ס'פארהאן אמאל וואס ס'איז נישטא קיין הרגש ווייל ס'פעלט אין דעת, ס'דא אמאל וואס ס'איז נישטא קיין הרגש ווייל נישט ווייל ס'פעלט אין דעת, נאר ווייל פשוט ווייל ווייל ווייל ס'איז ווייל מ'איז א מחוצף.

הוא השטן. יעצט זאגט ער אזוי, אין סעיף ג', זאגט ער, אחר שנתבאר ענין מלחמת עמלק בנפש כל אחד מישראל בעבודת השם, יובן גם כן ענין מלחמה זו למעלה בהשתלשלות עולמות העליונים, זאגט ער, דאס איז נוגע אויכעט צו פארשטיין דעם ענין, איז ער מסביר דעם גאנצן ענין פון מלחמת עמלק, ווי דאס איז אין עולמות העליונים, כי הנה ידוע בענין היחודים העליונים, ער זאגט, אזוי ווי מ'רעדט בנוגע צו מענטשן, אז ס'איז פאראן צוויי מצבים אין עבודת השם, ס'איז פאראן וואס עבודת השם, דער הבנה וואס ער האט אין מח דאס ווערט זיין תוכן, דאס ווערט זיין איך, דערנאך איז פאראן וואס דער מח איז נאר שליט אויף אים, ער איז אין זיך און אלקות איז שליט אויף אים. דא אין סעיף ג' ליגט ער צו נאך א ווארט וואס איז נישט געווען אזוי מודגש אין די פריערדיגע סעיפים, על דרך זה פאראן למעלה צוויי אופנים ווי ס'איז דא די יחודים פון ספירות עליונות, ער זאגט אזוי, כי הנה ידוע בענין היחודים העליונים שביו"ד ספירות שיש יחוד בבחינת פנים בפנים ויש יחוד שבבחינת אחור באחור. ער רעדט אין קבלה, שפעטער וועט ער עס מסביר זיין. וידוע בעץ חיים שאי אפשר להיות עליון ותחתון מתייחדים פנים בפנים כי אם שיוקדם לזה יחוד בבחינת אחור באחור. דהיינו שמתחילה לא יקבל המקבל כי אם בבחינת אחוריים שלו, מבחינת אחוריים של המשפיע ואחר כך מתהפך לקבל בבחינת פנימיות שלו מפנימיות של המשפיע. אם כן צריך המקבל להיבנות תחילה בבחינת פרצוף בכל חלקיו בבחינת אחוריים גם כן, ואחר כך יבנה מחדש בבחינת פנימיות כידוע כל זה בעניין יחוד זו"ן. זאגט פאראן למעלה פאראן פארשידענע דרגות אין די ספירות און חכמה בינה דעת און יעדער בחינה פון יעדער ספירה איז פאראן א געוויסער גילוי אלוקות אין יענעם ספירה חכמה האט זיך זיין אופן ווי אלוקות ווערט נתגלה דורך חכמה אדער ווי אלוקות ווערט נתגלה דורך בינה ווי אלוקות ווערט נתגלה דורך דעת און דער סדר הספירות בדרך כלל איז אז חכמה איז העכער פון בינה און בינה איז מקבל פון חכמה אזוי ווי אין דער משל וואס דער בינה איז קלייבט פארנאנדער דער נקודת השכל וואס חכמה וואס חכמה איז חכמה איז דער נקודת השכל און בינה קלייבט פארנאנדער יענעם נקודה. און דעת איז דער הרגש אין וואס בינה האט פארנאנדערגעקליבן, וואס בינה האט פארשטאנען, און דערנאך איז דא די מידות, דער אהבה איז וואס איז שוין דער תוצאה, ווי אזוי מ, דער געפיל וואס איז, וואס ווערט, וואס ווערט מצד דער התבוננות שבשכל, איז למעלה איז פאראן, פאראן דער, דאס אלץ געוויסע גילויים אין אלוקות וואס ווערט נמשך דורך די ספירות, א גילוי אלוקות וואס איז דא דורך חכמה, און בינה איז מקבל, בינה איז, דער גילוי אלוקות וואס איז דא אין בינה איז דאס א מקבל פון דער התגלות אלוקות וואס איז דא אין חכמה. איז דאס ווי אזוי איז בינה מקבל פון חכמה, דאס איז אנגערופען א יחוד, אזוי ווי דא א משפיע מיט א מקבל צו א רב מיט א תלמיד, אז דער רב דארף בכדי אז דער תלמיד, דער רב האט א געוויסער ידיעה און ער דארף משפיע זיין דעם שכל צו דער תלמיד, איז דא עפעס א, דאס ווערט אנגערופען א יחוד פון א משפיע מיט א מקבל, דער תלמיד שטייט אין א תנועה פון קבלה פון דער רב, און דער רב שטייט אין א תנועה וואס ער וויל געבען דעם תלמיד, וואס ער איז משפיע צום תלמיד, דאס איז א יחוד, דער רב איז דער משפיע ער גיבט, און דער תלמיד דער מקבל. איז על דרך זה בנוגע ספירות העליונות איז פארהאן וואס בינה איז מקבל פון חכמה, מען וועט שפעטער רעדן לגבי מלכות מיט ז"א, איז בינה איז מקבל פון חכמה, איז דא צוויי אופנים ווי בינה איז מקבל פון חכמה, ס'פארהאן ווי בינה בלייבט בינה, בינה איז א מציאות פון בינה, און זי נעמט אריין חכמה נאר בבחינת אחוריים פון בינה, דאס הייסט זי נעמט טאקע אריין חכמה אבער נישט דאס ווערט נישט איר מהות, בדוגמא ווי ער רעדט פריער אין עבודה אז א מענטש ווערט באווירקט פון דער מח אבער דאס ווערט נישט זיין מהות. דער מח איז שליט אויף מיר, הגם אז נישט דאס איז נישט דאס איז מיין איך, און דער בינה ווערט באווירקט פון חכמה הגם אז בינה איז נישט חכמה אבער זי ווערט נתפעל פון חכמה, דאס איז אחוריים, דערנאך איז פאראן וואס בינה נעמט אריין די השפעה פון חכמה און דאס ווערט איר מהות. דאס ווערט אנגערופן פנים בפנים. וואס ער לייגט צו דא אין דעם סעיף, וואס בעיקר וואס ער רעדט אין דעם סעיף לגבי למעלה איז, וואס ער ווען ער רעדט אין עבודת השם דעם ענין רעדט ער בעיקר רעדט נישט א חילוק אין וואס פאר אופן נעמט דער מענטש אלוקות, פאראן דער מח פארשטייט גדלות השם אין א געוויסער אופן, און דער מענטש איז איין זאך, צוויי אופנים ווי אלוקות באווירקט דעם מענטשן, ווי אלוקות באווירקט דעם לב, איין אופן אז דער מח איז שליט על הלב, און א צווייטער אופן אז דאס ווערט דער מהות האור, דאס ווערט מיין פנימיות. דערנאך, באמת איז דער זאך אויכעט פארבונדן מיט וואס פאר א דרגה אין אלוקות נעמט דער מענטשן. בשעת דער מענטש איז א מציאות בפני עצמו, אויב מיין איך, איז מיין אייגענע מח איך, מיין מהות איז נישט אלוקות, מיין מהות איז מיין מציאות, איז יעמאלט איז ניט אפילו מצד דער מח איז ניט שייך עס נעמען דעם פנימיות פון אלוקות, דאס איז שוין אפטייטשן בפרטיות דא, ס'איז ניט שייך עס נעמען דעם פנימיות פון אלוקות אויב דער מענטש איז א מציאות בפני עצמו. בשעת דער מענטש ווערט נתבטל און זיין פנימיות ווערט דער עליון, יעמאלט איז ער א כלי צו דעם פנימיות פון אלוקות. זייער פיינע וויץ. צו וואס איז דער, פון וואס הייבט זיך אן דעם ענין? מצד דעם פנימיות פון אלוקות איז דער פנימיות א, דער פנימיות פון א איד'ן אלוקות. און מצד דער בחינת חיצוניות פון אלוקות בלייבט א איד א מציאות פון א איד'ן. דא די, די, דער נקודה, דער, דער תוספת אז ס'איז פארבונדען אויכעט מיט דעם פנימיות מיט אחוריים שבעליון, דאס רעדט ער בעיקר, בעיקר אין דעם סעיף.

אז אבער זאגט אז ער בעיקר רעדט ער דאס בנוגע צו ז"א און מלכות כ'ווייס נישט צו מ'וועט לערנען דעם איבער אפאר פרטים אבער די נקודות קען מען לערנען זאגט אזוי והענין ער הייבט אן רעדן די צוויי ענינים פון אחור באחור ווי אלוקות איז מאיר צו נבראים מבחינת אחוריים צו ווי אלוקות איז מאיר צו נבראים מבחינת פנימיות זאגט ער אזוי והענין דהנה כתיב להודיע לבני האדם גבורתך והדר מלכותך וואס איז דער טייטש אין דעם פסוק להודיע לבני אדם גבורות, זאגן, מודיע זיין צו מענטשן די אייבערשטנ'ס גבורות און כבוד הדר מלכותו, וואס איז דער שייכות פון להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו, לכאורה איז דאס צוויי באזונדערע ענינים וואס האבן נישט קיין שייכות איינער צו די צווייטע, א מענטש זאל וויסן די אייבערשטנ'ס זיין שטארקייט,

איז דער גאנצער מושג פון מלכות איז אז הגם, אין דער משל פשוט, ס'איז פאראן אן עם, און דער עם איז א מציאות בפני עצמו, דער עם איז א מציאות בפני עצמו, און הגם אז דער עם איז א באזונדערע מציאות, באזונדערע מענטשן וואס האבן נישט קיין הרגש אין מעלות המלך, אף על פי כן איז דער מלך זייער באלעבאס, דער מלך איז, איז זייער שליט איז דער מלך. דער נקודה פון מלכות איז אז א מענטש איז שליט אויף מענטשן וואס האבן נישט קיין הרגש פנימי אין אים. ווי ס'זאל זיין דער הסבר אז מ'רעדט אויב מ'זאגט אזא מין סארט מושג אז אויב ס'איז פאראן אן עם, אן המון, וואס זיי דערקענען דער מעלה פון א געוויסן מענטש און זיי דערקענען זיין גרויסקייט, זיי האבן א געפיל אין זיין גרויסקייט, איז יעמאלט איז נישט דער פשט אז דער מענטש איז שליט און איז מתנשא אויף זיי, ער איז נישט שליט אויף זיי, זיי דערהערן זיין גרויסקייט און מצד זייער מציאות מאנט זיך ארויס אז ער איז העכער פאר זיי. איז זייער מציאות מחייב אז ער איז העכער פאר זיי, נישט דאס איז מלכות, מלכות איז אז איינער איז א באלעבאס אויף א צווייטער מענטש, איינער איז שליט און מתנשא אויף א צווייטער מענטש, ער איז זייער מלך, ער איז זייער פירער, פארוואס? ווייל ווייל הגם אז זיי זענען באזונדערע מענטשן פון אים, אף על פי כן ווערן זיי זיין עם און זיי ווערן נתבטל צו אים, אויב זיי לכתחילה האבן א הכרה אין אים, איז דאס נישט קיין נקודה פון שלטון וואס ער איז זייער מלך, ער איז זייער באלעבאס. דאס איז די נקודת ההסבר ווייל דאס די נקודה איז אז די גאנצע נקודה פון מלכות איז שייכות נאר ביי אזא מין סארט עם וואס איז זייער ווייט און האט נישט קיין הכרה אין מעלות המלך, דארטן איז שייכות די ענין המלכות, אויב ס'דא אזא מין סארט עם וואס זיי נעמען דער מלך ווייל זיי ווילן האבן א הכרה אין דער גרויסקייט פון דער מלך, יעמאלט איז ווערן זיי נתבטל צום מלך ווייל זייער מציאות מאנט ארויס דעם ביטול, נישט ווייל דער מלך איז זייער בעל הבית, נישט ווייל דער מלך איז זייער שליט. און נישט דאס איז ענין המלוכה, ענין המלוכה איז אז ס'איז דא באזונדערע מענטשן, אז עם מלשון עוממות, באזונדערע מענטשן וואס זענען אנדערע, אינגאנצן אנדערע סארט מענטשן ווי דער מלך, וואס האבן נישט קיין הכרה נישט אין דער מהות המלך, און אף על פי כן, און ער איז זייער באלעבאס, ער איז זייער מלך, ער איז זייער פירער, און זיי ווערן דורך אים געפירט, ער איז שליט אויף זיי. זאגט ער איז א עם לשון עוממות דבר נפרד ובאמת אין לך דבר וכו' ווי אז מען זאגט אז דער אייבישטער איז א מלך ווי ווי קען זיין אז דער אייבישטער זאל זיין א מלך וואס הייסט אז דער אייבישטער איז א מלך דער גאנצער קונץ פון א מלך איז אז די מענטשן די עם זענען באזונדערע מענטשן אינגאנצן.

עס איז ווערן אזעלכע נבראים וואס האבן נישט קיין הכרה אין אלוקות, האבן נישט קיין הרגש אין אלוקות, ווערן זיי באזונדערע זאכן, ווערן זיי מציאות בפני עצמם, און יעמאלט קען, איז דער אייבערשטער א מלך, איי ווי אזוי איז דער אייבערשטער, און דער ער איז זייער פירער, ער איז זייער בעל, ער איז א מלך אויף זיי, הגם אז זיי זענען אנדערע מענטשן, זיי האבן נישט קיין הרגש אין אים, זיי האבן נישט קיין השגה אין דעם אייבערשטן, אף על פי כן זענען זיי זיך מבטל צו אים ווייל ער איז דער מלך, ער איז, ער איז זייער שליט, ער איז זייער בעל הבית. אה, וזהו להודיע לבני האדם גבורותיו, בחינת גבורות איז צמצום. ואז כבוד הדר מלכותו מתפשט, אז דאס זאגט ער, ווי קען זיין כבוד הדר מלכותו, ווי קען נתגלה ווערן אז דאס איז דער אייבערשטער איז א מלך, וואס הייסט א מלך? אז הגם אז דער עם זענען באזונדערע מענטשן, אף על פי כן איז דא אזא מין סארט קונץ, הגם אז זיי זענען, זיי האבן קיין הכרה נישט אין אים, אף על פי כן זענען זיי מקבל אים אלס זייער מלך, ווערן זיי נתבטל צו אים, און דאס ווערט נתגלה דורך דעם וואס ס'איז דא גבורות וצמצומים. דער אייבערשטער איז מעלים זיין. דער אור אין סוף שטייט בהתעלמות ווערט אזא מין סארט נברא וואס האט נישט קיין הרגש אין אלוקות, און אף על פי כן איז ער מקבל דעם אייבערשטן אלס מלך, הגם אז ער הערט נישט דער גדלות אלוקות, און אף על פי כן איז דער אייבערשטער אים אויף אים שולט און ער איז מקבל דעם אייבערשטנ'ס מלכות. דאס איז להודיע לבני האדם גבורותיו ווערט אזא מלכות, וואס יעמאלט ווערט מלכות מתפשט. והיינו ענין קבלת המלכות, בחינת א א א, און זאגט ער וואס איז דער פשט להודיע, טייטשט ער אפ דעם פסוק, זאגט והיינו ענין קבלת המלכות בחינת אחוריים דז"א לבד שבחינת צמצום. ואבד וכן יש רבינו שליט א, מ'וויל ארויסברענגען דא אז ס'פאראן, פון וואנענט ווערט, מיר לעבן דאך אין א וועלט וואס איז א מציאות וואס דא לייכט נישט אלוקות, ס'איז נישט מאיר אלוקות אין וועלט מצד עצמו, פארוואס איז דאס? ווייל ס'איז דא בחינת המלכות, ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט אז ס'זאל נתגלה ווערן דאס אז ער איז א מלך, בכדי אז ס'זאל נתגלה ווערן אז דאס אז ער איז א מלך דארף ווערן אזא מין סארט וועלט וואס האט נישט קיין הרגש אין אלוקות. נאר דורך דעם קען קען נתגלה ווערן די בחינת המלכות וואס איז דא אין אלוקות. איז איז איז מלכות איז דער בחינה אין אלוקות וואס מצד אים איז דא דער העלם והסתר אויפן גדלות אינעם אייבערשטן. דאס איז דאס מצד גבורות ווערט מלכות, אבער דערנאך אבער מלכות איז אויכעט מקבל פון די פון די העכערע ספירות. די העכערע ס'איז דא די מדריגות אין אלוקות וואס דארטן לייכט יא דעם גדלות פון דעם אייבערשטן. מ'זאגט אין אין ז"א אין חסד אין גבורה אין תפארת דארטן איז אזוינע מדריגות פון ספירות וואס דארטן לייכט יא גילוי אלוקות. און די בחינות זענען העכער פון מלכות, זיי אויך זענען מאיר און מתגלה אין מלכות. מלכות איז דער וואס וואס פארקערט וואס ער שטייט בצמצום, וואס אלקות שטייט בצמצום והעלם פון נבראים, דאס איז בחינת מלכות, און אין מלכות איז מקבל פון די ספירות עליונות, איז דאס זאגט ער צוויי אופנים ווי מלכות איז מקבל פון ספירות עליונות, איך וויל נישט סתם אזוי אפלויפן דעם ענין.

און אלוקות איז נאר שליט אויף אים, איז דען אז א מענטש דערהערט דעם פנימיות פון אלוקות ווערט ער אויס מציאות אינגאנצן, ווייל מצד פנימיות פון אלוקות איז אין עוד מלבדו, און אז מען דערהערט דער פנימיות פון אלוקות, אז מען דערהערט עס ווערט מען אויס מציאות פאר זיך. דאס וואס מען דערהערט נישט וואס מען בלייבט א מציאות און אלוקות איז נאר א מכריח, איז דאס אז מען דערהערט נאר די חיצוניות פון אלוקות וואס איז בחינת מלכות וואס גיט א נתינת מקום צום מציאות, און ס'איז דא צוויי אופנים ווי ז"א איז משפיע אויף מלכות וואס דאס איז תלוי ווי